זאג שרה, ביסטו נישט א בהמה? ציוויע האט געהערט די פראגע און האט זיך צעלאכט, און שרה שענגל האט געזאגט, ער מוז שטענדיג בלייבן דער חכם. ישראל און שרה, כאטש זיי האבן זיך נארוואס צעווערטלט, זענען ביידע געווען גאר אויפגעלייגט וואס זיי האבן צו פרישטיק א גאסט. שרה האט דערלאנגט צום טיש פאמידארן און האט געזאגט, אייגענע, פון אונזער גארטן.

ווען שרה האט דערמאנט אז די קינדער האבען גארניט געגעסען, האט ישראל א זאג געטאן, א סדר מיט א רעפעטיציע? וואס פאר א סדר איז דאס מיט א רעפעטיציע? א רעפעטיציע צום דאווענען? יעדע זאך איז דא מיט א פאדשעווקע אט אזוי ווי דער קיבוץ, זיי זענען ניט קיין בעל הבית נאר מען רעכענט מיר אפ א שעה ארבעט, דאס איז א רעפעטיציע צו בעל הבתישקייט, נו א סוף לאָמיר טרינקען טיי. שׂרה האָט זיך באַלד אַ טראָג געטאָן אין קיך דערלאַנגען טיי, װי זי זאָל אױספֿילן אַ באַפֿעל, װאָס מען טאָר אים אױף אַ רגע ניט צעשפּעטיקן. נאָכן פֿרישטיק האָט שׂרה שענגל געשװענקט די גלעזער אין קיך, און פֿון דאָרט האָט זי גערעדט צו איר מאַן דורך דער אָפֿענער טיר. אוי ישראל, אוי זינדיגסטו, מען האט א שטוב, און מען האט ברויט, און מען האט פאר קיינעם קיין מורא ניט, און מען דארף זיך ניט באהאלטן, און מען מעג שרייען, און מען מעג זיך קריגן, איז אים אן אומגליק, ער ווייסט ניט ווער עס איז דער באלעבאס אין קיבוץ, פאר מיינעטוועגן מעגן דארט זיין הונדערט באלעבאטים, און עס מעג דארטן גאר קיין באלעבאס ניט זיין, אבי איך האב פאר. קיינעם קיין מורא ניט. ישראל, טרייסל אַרויס פֿון קאָפּ די נאַרישקייטן, טרייסל אַרויס פֿון קאָפּ! שׂרה איז געגאַנגען מיט ציוויען ווײַזן איר דעם גאָרטן, און גייענדיק, האָט זי גערעדט צו איר, געוואָלט פֿאַרענטפֿערן דעם מאַן, פֿאַר וואָס ער האָט באַרעדט דעם קיבוץ. מען קען מיינען, אַז מײַן ישראל איז צעפּודזשעט, אין גאַנצן צעפּודזשעט.

זיי זענען צוגעקומען צו דער סטאנציע פון אויטאבוס, דארט איז געשטאנען הערשל שפרינגער און מיט אן אפגעבראכן שטיקל צווייג געמאכט צייכנס אויפן זאמד. ציוויע האט זיך צוגעקוקט צו דער צייכענונג, עס איז געווען אן ארבל פון א פרויען קלייד וואס ער האט פינקטליך אויסגעשניטן אין זאמד. הערשל שפרינגער האט אפגעמעקט די צייכענונג און האט געזאגט.

זיי וועלן אביסל צעמישן די קאשע, עס וועט ניט זיין אזוי געזאלצן מיט יחוס. ציפורה האט אים איבערגעריסן, און וואס שטערט אייך דער יחוס? אה, פרעגט ניט, איך האב זיך אויסגעליטן דארט וואס איך בין ניט קיין וותיק, און אז איך פלעג זיי דערציילן אז מיין זיידע, ער איז ניט געווען קיין שניידער, ער איז געווען א סוחר, אז ער האט אויסגעבויט אין שירייעווקע א בית מדרש, און מען האט אים גערופן שפרינגערס בית מדרש, פעלט דאך מיר ניט קיין יחוס, הא? האבן זיי דאך ניט געהערט וואס מען רעדט צו זיי, און דא אין תל שרה מיט די אידן איז גאר עפעס אנדערש, גאט צו דאנקען, ניט קיין ותיקים, איר מיינט אז בן גוריון איז ניט גערעכט וואס ער וויל נייע עולים? איך זאג אייך נאר נייע עולים.

איך בלײַב אין תּל שׂרה, האָט זי אים געענטפֿערט. בײַ יעקותיִלן איז געווען אַ פֿאַרוווּנדערט פּנים, און ער האָט זיך צעלאַכט מיט אַ געוואַלדיקער הנאה. די סטיפּענדיע. אַלעקסאַנדראַ איז געווען די ערשטע, וואָס האָט באַגעגנט ציוויען ווען זי איז צוריקגעקומען פֿון תּל שׂרה. האַלב ברוגז האָט זי אַ זאָג געטאָן צו ציוויען. עס קומט דיר אַ מזל-טובֿ!

לויט א באשלוס וואס איז אנגענומען געווארן כ"ז אדר פון דעם קאמיטעט פאר עולות חדשות וואס לערנען זיך א פאך, און ווייל דער קאמיטעט האט איינגעזען און גענומען אין באטראכט די דערגרייכונגען פון די קורסן, די התמדה פון די תלמידות,

אונטערגעשריבן זענען געווען ירקוני און אברהם אוזינגין. א שווערע עברי האט צביה געזאגט, איך פארשטיי ניט וואס דא שטייט. וואס פארשטייסטו דא ניט? האט זיך מאדזשע א בייזער געטאן, א סטיפענדיע פאר די קורסן! רחל האט מיט א שמייכל שטילערהייט געזאגט גלאט אין דער וועלט אריין, פאר עליזאבעט אקספעלד פאן. מאדזשע האט אויפגעצויגן די ברעמען און האט געזאגט, אויך ניט קיין עוולה,

די סטיפענדיע וועט מען סיי ווי דיר ניט געבן. רחל האָט אויף איר אַ קוק געטאָן און זיך אָפּגערופֿן. זאָג ניט קיין נבֿיאות, אלכּסנדרה! חװהלע האָט איבערגעלײענט די מעלדונג און האָט געזאָגט, בלויז פֿאַר איבערלײענען אַזאַ מעלדונג קומט אַ סטיפּענדיע. חװהלע איז געװען זיכער, אַז אויב זי װעט ניט קריגן די סטיפּענדיע, איז ניטאָ קיין יושר אויף דער װעלט. זי איז אַרײַן צו מאַדזשען אין צימער גלײַך נאָך דער אַרבעט און האָט איר געזאָגט.

חוהלע איז ארויס פון צימער און מאג'י האט אויסגעשטרעקט די האנט צו דער גלעזערנער פושקע מיט ציגארעטן און האט פאררויכערט, זי איז צוגעגאנגען צו דער טיר און האט א רוף געטאן, רחל! ווען רחל איז אריין האט מאג'י איר געזאגט, רחל, די סטיפענדיע שטייט מיר שוין אט דא! האט זי אנגעוויזן אויף איר האלז, פיר מיידלעך זענען שוין היינט געווען ביי מיר, איך קען ניט הערן ווי זיי רעדן מיט אזא פארשייטקייט ס'איז א סטיפענדיע פון הונדערט פונט, און זיי וואלטן געגאנגען איינער איבער דער אנדערערס קעפ צוליב דעם. איך האב געענדיגט די שול אמאל מיט יארן צוריק מיט אן אויסצייכענונג אין ווין, איך האב זיך געשעמט אפילו ווען מען האט מיר באגריסט, און איצט מען שעמט זיך ניט. א וועלט אן חרפה. רחל האט געשוויגן.

אויב נאך עטליכע קורסאנטקעס וועלן דא אריינקומען וועגן דער סטיפענדיע וועל איך בלייבן פון היינטיגן טאג א פארפייניקטע. האט זי געזאגט צו רחל'ען, איך האב זיך אויף מיין לעבן נישט געשטופט און איך קען נישט פארטראגן קיין עלנבויגן, וואו האבן זיי זיך דאס אויסגעלערנט? האט מאדזשי געזאגט מיט פארדרוס, לויפן און זאגן וועגן זיך אליין אז מען איז די בעסטע. ווען מאדזשי האט גערעדט איז אין צימער אריינגעקומען ציוויע.

אַ ווײַלע איז זי אַזוי געשטאַנען אַ שווײַגנדיקע, דערנאָך האָט זי אַרויסגעמורמלט, שפּעטער איז שפּעטער, און זי האָט זיך געלאָזט גיין צו דער טיר. וואָס האָסטו געוואָלט זאָגן, ציוויע? האָט מאַדזשי זי אומגעקערט. מײַן מיטוווינערין, שפּרינצל, ליגט אויפֿן בעט און וויינט.

אבער גאנץ ערליך וויל איך אייך בעטן איר זאלט עפעס טון אז שפרינצל זאל אויפהערן וויינען, איך קען דאס ניט פארליידן. ווען ציוויע איז ארויס האבן זיך מאדזשי און רחל איבערגעקוקט און ביידע האבן געשוויגן, רחל איז געשטאנען אנגעשפארט אן טיר ווי עמיצער זאל זי פארשטעלן דעם וועג אויף ארויסצוגיין.

זיך מיט יעדער שילערין, האָט זי דערציילט, אַז מזל האָט אַ גאַנצן טאָג געזאָגט תּהילים, און דער תּהילים האָט איר זעט אױס געהאָלפֿן. אַלע האָבן געלאַכט, אַפֿילו עליזע האָט אַ שמײכל געטאָן. שפּרינצל איז געװאָרן אַזױ אױפֿגעמונטערט נאָך דעם, װי עס איז באַקאַנט געװאָרן מזלס אױסצײכענונג, אַז זי האָט זיך אױסגעבאָדן, זיך פֿאַרקעמט, אָנגעטאָן די שבתדיקע קלײד און איז אַראָפּ אין עס-צימער,

מיט הצלחה מזל, מיט הצלחה! עליזע איז אריינגעקומען, מיט פארוואונדערונג האט זי געקוקט אויף אירע שילערנס וואס האבן זיך געווענליך געקריגט צוליב א נאדל, זי האט געקוקט אויף זיי און האט זיי ניט דערקענט. מאדזשי האט צוגערופן מזל אויף באגריסן זי און איבערגעבן איר די שריפטליכע צייגעניש פון דער סטיפענדיע, מזל איז געגאנגען פאמעליך מיט פרומע טריט ווי זי זאל טרעטן איבער די ברעטער פון א הייליג הויז,

אַן אומגעריכטע אײַנלאַדונג. ווען מאַדזשי האָט גערעדט וועגן דעם גורל פֿון ייִדישן פֿאָלק, איז אין זאַל אַרײַנגעקומען דער אינזשעניער לעווין. ער האָט זיך געזעצט אויף אַ הינטערשטן בענקל און זיך צוגעקוקט צו די פּענעמער פֿון די מיידלעך. ציוויע האָט באַמערקט זײַן אַרײַנקומען.

און מאַדזשי האָט אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט, װי די סטיפּענדיע װאָלט געװען אַן אָנשיקעניש און נישט קײן אױסצײכענונג פֿאַר די קורסן. סאַבינאַ האָט לכּבֿוד מזלס דערפֿאָלג געטאַנצט מיט די מײדלעך אַ האָראַ. זי האָט אַװעקגעלײגט אַ האַנט אױף מזלס אַקסל און האָט מיט איר געדרײט זיך אין מיטן פֿון דער ראָד. אַ טיפֿע פֿרײלעכקײט איז געװען אין סאַבינאַס טאַנצן.

צביה האט איצט ניט געהאט קיין שום נייגעריקייט צו וויסן ווי אזוי די חלוצה האט אויסגעלייזט אירע שיך, איר וואלט אפילו ניט געארט ווען יענע זאל בלייבן אינגאנצן בארוועס, זי האט איבערגעלאזט די חלוצה און די שיך און דעם שוסטער און האט געטראכט וועגן לעווינען און זיין אומגעריכטער איינלאדונג זי זאל פארן מיט אים אין גליל אויף פסח.

בלויז רחלען האָט זי שטענדיק געקענט זאָגן אָן אָפּהאַלט וואָס זי טראַכט. נאָך דער שטורעמדיקער נאַכט איז צווישן זיי געבליבן אַ מאָדנע פֿרײַנדשאַפֿט, אַ מיטנאַכטיקע אָפֿנהאַרציקייט וואָס פֿאַרשווינדט צווישן מענטשן בײַ טאָג. דו מעגסט וועגן לעווינען טראַכטן אַ פּורים מיט אַ שושן פּורים וועסטו זיך צו גאָרניט דערטראַכטן. ער איז אַ רואה ואינו נראה. וואָס הייסט עס? האָט זיך צבֿיה אַ כאַפּ געטאָן, ווי רחל זאָל פֿאַר איר קלאָר מאַכן אַ געפֿיל וועגן לעווינען, וואָס זי האָט זיך קיין מאָל ניט געקענט קלאָר מאַכן. אָט דאָס איז לעווין, האָט איר רחל געענטפֿערט, דו מעגסט מיט אים זיצן אויף איין בענקל, זעסט אים ניט. איר קענט אים מסתּמא זייער גוט, רחל, האָט צבֿיה געזאָגט און האָט אויפֿגעהערט רעדן. זי האָט באַמערקט, אַז רחלס.

נאר איצט זעה איך אז עס איז ניט ריכטיג. מזל האט געקראגן הונדערט פונט און זי האט זיך געקויפט א נייע פאר שיך. פארוואס קומט איר? איך וועל בעסער העלפן מיין מומע כשר'ן די כלים און אויסווייסן די ווענט, וועט מיר מיין פעטער רזיאל אויך קויפן א פאר שיך.

אלכסנדרא'ס פנים איז געווען טרויעריג, זי האט ניט געוואלט בשום אופן צאלן דעם חוב פאר די אידן וואס זיינען געווען צעשפרייט איבער דער וועלט. חוה'לע איז אליין אויך געווען אומצופרידן מיט מזל'ס סטיפענדיע, נאר איצט האט זי זיך אנגענומען פאר מאדזשין און זי האט געזאגט, דו מיינסט מאדזשי איז שולדיג? מאדזשי טוט וואס מען הייסט איר. מען האט איר געהייסן געבן די סטיפענדיע מזל'ן, האט זי געגעבן מזל'ן.

חוה'לע האט גענומען אלכסנדרא'ס פעקל זאכן און האט געזאגט צו אלכסנדרא'ן, גיי אלכסנדרא און לייג אוועק דיינע זאכן צוריק אויף זייער ארט, און רייס זיך ניט איין מיט אליזע'ן און מאדזשין. דו וועסט ניט קריגן די צייגעניש, וועסטו ניט באקומען קיין ארבעט דערנאך. ביי אלכסנדרא'ן זענען געשטאנען טרערן אין די אויגן. זי איז נאכגיביג געגאנגען נאך חוה'לען, וואס האט געטראגן אלכסנדרא'ס פעקל צוריק אויף זיין ארט און האט גערעדט. פארוואס קומט מזלען א פאר שיך און אזוי פיהל געלט? אז די אידן זענען געווען צעשפרייט איבער דער וועלט איז דאך זיי אלעמען געווען שלעכט, פארוואס קומט מזלען די באלוינונג? חוהלע האט ניט געקענט ענטפערן אלכסנדרה'ן אויף דער פראגע און האט איר געזאגט.

ביידע מיידלעך האָבן געקוקט אויף די צעדערביימער, וואָס אַן אומגעריכטע באַשערטקייט האָט זיי געראַטעוועט פֿון דער האַק, און אַלעקסאַנדראַ האָט געזאָגט, מײַן פֿעטער עוזיאל זאָגט, אַז יעדע זאַך אויף דער וועלט האָט אַ באַזונדערן מזל. אַפֿילו אַ שטיין. איינעם איז באַשערט אײַנגעזונקען צו ווערן אין אַ זומפּ, און אַן אַנדערן, צו זײַן אײַנגעמויערט אין מזרח-וואַנט פֿון אַ בית-מדרש,

זינט מזל האט באקומען די סטיפענדיע איז די ארבעט אויף די קורסן צוגעגאנגען זייער שטיל, מען האט געארבעט אן געאייל, זעלטן זיך איבערגעווערטלט און ווייניגער צוגעקומען צו דער אינסטרוקטארן עליזה אויף פרעגן ביי איר אן עצה וועגן דער ארבעט. עליזה האט זיך ווי געפילט שולדיג פאר די מיידלעך און אויפגעהערט זיי צו דערמאנען אז אן ארבעט דארף זיין געמאכט פערפעקט.

גברת עליזה, די סטיפענדיע וועל איך דאך שוין סיי ווי ניט קריגן. עליזה איז רויט געווארן און האט איר געענטפערט, מיר ארבעטן ניט פאר קיין סטיפענדיעס, מיר דארפן הויבן די ישראלדיקע שניידעריי-קונסט, דו פארשטייסט וואס דאס הייסט? צעלינא האט ניט פארשטאנען. זי האט אראפגעלאזט נידעריק דעם קאפ און האט שטיל געענטפערט עליזען, גברת עליזה, איר דאַרפֿט זיך ניט בייזערן אויף מיר. עס פֿעלן מיר פֿופֿציק פֿונט אויף געבן אַן אַדערויף אויף אַ דירה. העלפֿט האָט געגעבן מיין שוועסטער. מיר וועלן וואוינען צוזאַמען. זי אַרבעט אין אַ רעסטאָראַן, האָט זי אָנגעזאַמלט פֿון דעם לעצגעלט. איך האָב געהאָפֿט אויף דער סטיפּענדיע, דאַכט זיך, אַז איך קען די אַרבעט. עליזה האט מער ניט דערמאנט וועגן דער ישראלדיקער שניידעריי קונסט. צעלינא, איך פארשטיי דיין פארדרוס, נאר אזוי איז דאס אויסגעקומען, ס'איז ביי אונז א לאנד מיט פראבלעמען. צעלינא האט נאכאמאל ניט פארשטאנען וואס עליזה זאגט צו איר. זי האט אויפגעהויבן די אויגן צו דער אינסטרוקטארן, פארזארגטע אויגן פון א מיידל וואס עס פעלט איר פופציג פונט אויף האנטגעלט פאר א דירה.

איך ווייס גאָרניט פֿון די ציוויליזאַציעס, האָט צעלינאַ געענטפֿערט און האָט אײַנגעבויגן דעם קאָפּ איבער דער אַרבעט. עליזה האָט געזען צעלינאַס אײַנגעבויגענעם קאָפּ און האָט באַמערקט, ווי אויפֿן האַלדז האָט בײַ איר אַ ציטער געטאָן אַן אָדער, ווי זי זאָל זיך אײַנהאַלטן פֿון וויינען. מיטאָגצײַט האָט עליזה גערופֿן צו אַבֿרהמל צינגען אויפֿן טעלעפֿאָן אין דער ביוראָ פֿאַר די עולים און זי האָט אים דערציילט וועגן צעלינאַן.

גאט וועט גאראנטירן איר הלוואה, זי איז א גוטע נייטערקע, זי וועט אפגעבן, זי איז אן עלטער מיידל, אז זי וועט האבן א דירה וועט זי אפשר חתונה האבן, איר פארשטייט צינגין? מען מוז פאר איר קריגן די הלוואה, צינגין האט א לאך געטאן, איך פארשטיי, איך פארשטיי, עליזה, איך האב שוין פארשטאנען, מען דארף זי טאקע חתונה מאכן.

אָט האָט מזל באַקומען די סטיפּענדיע, כאָטש קיינער האָט זיך ניט געריכט אויף דעם. שפּרינצל האָט געבאָרגט ביי חוהלען די מאַשינקע אויף פריזירן די האָר, זי האָט זיך פאַרקעמט מיט אַ שרונט און מיט גרייזערלעך פון ביידע זייטן און האָט אויסגעזען אַ נייע שפּרינצל.

נאר אונזערע מיידלעך זיינען גרויסהאלטערקעס און זיי מיינען אז זיי פארשטייען מער פון דער גברת מאדזשע. מזל האט ניט פארגעסן אז שפרינצל איז אן אשכנזישע און זי האט די מיידלעך ניט אנגערופן אשכנזישע נאר זיי באצייכנט מיט א זייטיגן נאמען גרויסהאלטערקעס.

מזל האָט אַראָפּגעלאָזט דעם קאָפּ און האָט געשוויגן. זי האָט אַ לענגערע ווײַלע געטראַכט מיט וואָס זי זאָל טרייסטן שפּרינצלען, און ווען שפּרינצל איז שוין געווען בײַ דער טיר אויף אַוועקצוגיין, האָט זי געזאָגט צו איר, מײַן שטיפֿטאַטע וואָלט מיך אויך ניט אַרײַנגעלאָזט, ווען איך זאָל ניט ברענגען קיין אייגענע מצה. דערפֿאַר בין איך צופֿרידן, וואָס די מאַמע וועט זײַן גליקלעך, און דו וועסט זײַן פּסח דאָ מיט סאַבינען. סאַבינע איז בעסער פֿון מײַן שטיפֿטאַטן.

ערב פסח. עטליכע טעג פאר יום טוב, עס איז געווען כמעט סוף פון לערן יאר, איז אנגעקומען א נייע שילערין עמע. זי איז געקומען אין אינדערפרי מיטן גרויסן גרויסן רעגן וואס האט געפלייצט, די מיידלעך האבן געזאגט אז דער רעגן האט זי אראפגעבראכט פון הימל.

דערצייל מיר וועגן דיין זיידן דעם דיין פון בריסק, איך האב קיינמאל קיין דיין ניט געזען, ער האט געטראגן א מונדיר? ציוויע האט זיך צעלאכט. די השערה אז איר זיידע האט געטראגן א מונדיר האט איר אויסגעזען אזוי משונה אז זי האט זיך ניט געקענט איינהאלטן פון געלעכטער. איך פֿאַרשטײ, אַז נײן, האָט עמע געזאָגט, און דער דאָזיקער זאָג אירער האָט ציוויען נאָך מער צעשאָקלט, און זי האָט קױם אַרױסגערעדט, אַנטשולדיקט מיר, איך לאַך ניט פֿון אײַך, נאָר מײַן זײדע, נײן, ער האָט ניט געטראָגן קײן מונדיר, ער האָט טאָג און נאַכט געלערנט. דאָס גאָר? האָט עמע געזאָגט, איך האָב געזען אין מאה-שערים אַ ייִד, וואָס זיצט אַ גאַנצן טאָג און לערנט, זייער ניט קיין מאָדערנער מענטש. איך האָב געהאַט אַ פֿאַרלאַנג אים אָפּשערן די נעגל, און זיי זאָגן, אַז ער איז אַ געלערנטער. ציוויע האָט געשוויגן. זי האָט ניט געקענט פֿאַרשטיין, פֿאַר וואָס עמע איז צוגעקומען צו איר, און זי האָט זיך געפֿילט אומבאַקוועם מיט איר. אַ סך מינים ייִדן זײַנען דאָ, האָט עמע געזאָגט מיט זאָרג, ווי זי זאָל זײַן אַ געליטענע צוליב דעם. אין ווין האָב איך זי ניט געקענט, און דאָ? עמע האָט אַ צי געטאָן מיט די אַקסלען. ס'איז ניט קיין שטאָט, ס'איז אַן אָנגעוואָרפֿענער לאַגער. אָן רו, גאָר אָן רו. ציוויע האָט געשוויגן. עמע איז געשטאַנען אַ ווײַלע ווי אַ פֿאַרבלאָנדזשעטע און איז אַוועק צו די פּאָליצעס מיט די ביכער און אָנגעהויבן אַרײַנקוקן אין זיי.

מיין ברודער זאגט מיר אז איך זאל לייענען די אידישע געשיכטע, איך האב ניט קיין קאפ דערצו, און די געשיכטע איז אזוי לאנג, לאנג ווי דער אידישער גלות, האט ציוויע מסכים געווען מיט איר, האט זיך דערמאנט וועגן דעם זיידנס מונדיר און האט א שמייכל געטאן. יע, יע, האט עמע געזאגט און האט גענומען לייענען דעם בייכיגן בוך פון דער אידישער געשיכטע. סוף קאסעט זיבן, המשך קאסעט אַכט.